ב' חלקים משיחת אור לח' מנחם אב תשמ"ט. קומענדיג פון שבעה במנחם אב און די התחלה פון ערב תשעה באב, וואס תשעה באב איז אויך דער יום הולדת פון משיח צדקינו, כמבואר במדרשים ובכמה מקומות, וואס דעמאלט איז דאך מזלו גובר. על אחת כמה וכמה איז אויכעט די קביעות פון שנה זו, איז דאך דאס אין פרשת ואתחנן פון ערב תשעה באב, איז דאס אין פרשת ואתחנן פון רביעי אן, וואס דארטן הייבט זיך גלייך אן דער ענין פון די עשרת הדיברות, אין די עשרת הדיברות עצמם איז דאך דער ערשטער דיבור איז דאך אשר אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, און דאס איז דאך די התחלה פון אלע גאולות, איז דאך געווען די ערשטע גאולה, גאולת מצרים, ווי מען זאגט דאס אויכעט אין די הגדה, און דערמאנט גלייך אשר גאלנו וגאל את אבותינו, און דערנאך כן יגיענו, און דערנאך איז מען אויכעט מסיים מיטן ענין פון שיר חדש, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט די גאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו ממש, ממש כמדובר כמה פעמים, און דאס איז דאך אויכעט גלייך בשעת מען זאגט ביים ערשטן דיבור אשר הוצאתיך מארץ הוצאתיך מארץ מצרים איז דאך ווי מבואר אז דעמאלט האט דער אייבערשטער קונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, וויבאלד אז דאס פון דעם פסוק לערנט מען זיך אויכעט אפ אז שעבודי קודם, ווארום ווען איז געווארן דער שיעבוד ווען הוצאתיך מארץ מצרים איז דאך נאר דער שיעבוד איז דאך כמוזכר אז דאס איז כקונה אדון לעצמו איז במילא בשעת דער עבד זאגט און זאגט בתוקף אז כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה און תשובה איז תורה אליין מעיד אז מען האט שוין געטון תשובה און ניט איינמאָל, נאָר מערערע מאָל, און ניט נאָר ביום הכּיפּורים, וואָס דאָס איז דער טאָג המיוחד לתשובה, נאָר במשך כל השנה כולה, בכל יום ויום, כּולל אויכעט דעם היינטיקן טאָג אינדערפרי, וואָס מ'האָט דאָך געזאָגט אויכעט דער ברכת השיבנו, דער ברכת התשובה, סיי אין תפילת ערבית פון נעכטן ביינאַכט, און סיי אין תפילת שחרית פון היינט אינדערפרי. און סיי אין תפילת מנחה פון היינט בייטאג און סיי אין תפילת ערבית הבאה לאחרי זה, איז דאך דאס צד השווה שבהן איז דער ענין פון די ברכת התשובה, און ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת התשובה. וכמדובר כמה פעמים, איז דאס וויבאלד מען זאגט און מען מאכט א באזונדער ברכה, און מען זאגט עס בברכה און דערמאנט אויך דעם אייבערשטן, איז אט דעמאלט איז א זיכערע זאך אז וויבאלד אז אז מען זאגט די תשובה ברכת התשובה איז מיד הן נגאלין, וואס דערפאר איז דאך אויך ווי די ברכה הסמוכה לזה איז דאך אויך פון סלח לנו און דערנאך אויך דער ענין. פון ברכת הגאולה וכמדובר כמה פעמים על אחת כמה וכמה אז זיכער האט מען דאך מכריז געווען געמאכט דא סיומים בכל יום ויום און על דרך זה בכמה מקומות און דער מספר הולך ומתפשט ועל דרך זה אויכעט די החלטות טובות צו מאכן א סיום אויכעט אין שמונה באב נוסף אויפן סיום פון שבעה באב אויכעט אין שמונה באב און אויכעט אין תשעה באב, וכמדובר כמה פעמים אז וויבאלד אף על פי וואס אחכה לו בכל יום שיבוא קומט ער דאך אין שמיני באב, איז אף על פי כן איז אויכעט דער זמן המתאים אויף צו מאכן די סיומים סיי אין שמיני באב ועל אחת כמה וכמה אין תשעה באב, ובפרט וואס וויבאלד אז ער קומט בשמיני באב איז דאך דעמאלט שוין תשעה באב איינער פון די גרעסטע ימים טובים פון כל הימים טובים כולם בלשון הכתוב לימים טובים ולמועדים והאמת והשלום אהבו כמדובר כמה פעמים. און ויהי רצון אז זאל מקויים ווערן די תפילות וואס אין התחלה פון ואתחנן פון פרשת ואתחנן פון פרשת שבוע זה, וואס דאס איז די תפילה פון יעדע פון משה רבינו בפשטות, ממילא ווערט עס אויך די תפילה פון די משה רבינו וואס געפינט זיך אין יעדער אידן ועד כדי כך אז צוליב דער משה רבינו שבתוך כל אחד ואחת מישראל טוט טוען זיך אויך עניינים אויף במעשה וואס אין דערויף איז דאך אויך דא דער ענין פון אנשים ונשים און אויכעט פון טף על אחת כמה וכמה אז דאס רעדט זיך וועגן א ענין כללי און פארבונדן מיט פיקוח נפש און פארבונדן מיט וואס הכל תלוי בזה וכמדובר כמה פעמים דער שינוי עיקרי וואס ווערט דורך די גאולה האמיתית והשלימה א שינוי באין ערוך לגבי ווי דער מעמד און מצב לפני זה, אפילו ווי רגע לפני זה, על אחת כמה וכמה אין דער המשך של לפני של אחרי זה, על אחת כמה וכמה כמדובר אז מען שטייט שוין נאך תפילת ערבית, און מען שטייט שוין נאך די נאך די תפילה פון דער עלינו לשבח, וואס ענדיגט זיך מיט והיה הוי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד, און דערנאך זאגט מען דאך אויכעט די דריי פסוקים כמובן, כפשוט, ומובן אויכעט אז מען איז זיך מסיים מיט אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך וואס דאס גייט זיך דאס אן דארט וואו ס'איז דא די פניך וואס דאס איז דאך בארצינו הקדושה, און דארטן גופא ירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש וואס דארט איז דא פניך בפשטות, און דארט איז דא די אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך תיכף ומיד ממש ולא עיכבן אפילו כהרף עין, ובפרט אז יעדער נעמט אויף זיך די שליחות אפגעבן אויף צדקה ויוסיף מדיליה. די תוקף פון די החלטה, תיכף ומיד ממש, איז דאך זיכער אז דאס איילט נאך מער עס צו ביז וואנעט א לא עיכבן אפילו כהרף עין, און ס'ווערט נאך איידער ס'קומט אן די טאג פון מזלו גובר יום הולדת פון משיח צדקינו, איז דאך מ'געפינט זיך בנוגע צו יום הולדת איז שוין אין דעם יום שלפני זה, איז שוין דארט די אלע הכנות כמדובר כמה פעמים, על אחת כמה וכמה וואס משיח איז זיך בר נפלה ווען דארף זיך האבן הכנות מיוחדות וכמדובר כמה פעמים ומהודה והוא העיקר אז נאך קדם תשעה באב נאכן שמיני באב וכמדובר אז שמיני דער ענין פון דער גאולה מטעמים סתומה האט מען אויך תיכף ומיד ממש וכמדובר בהשחלות פון דעם מסלת פון יום השמיני באב, און ס'ווערט דעמאלט דער יום השמיני במנחם אב, נאך קודם לפני זה זיך אויכעט וואס מ'דארף זיך טרייסטן אויף די ג' שבועות און די אויך אין די ניין טעג, די זיבן טעג וואס זיין שוין דורכגעגאנגען אינגאנצן און אויכעט א התחלה פון שמיני באב, שמיני במנחם אב, און זאל זיין נאך תיכף ומיד כמדובר די מנחם בפשטות וואס דאס איז די שמו של משיח אמר ר' בית בוי ואמר ז ל הנה משיח צדקינו בן דוד בא און גייט אריין א הערצה אין בית מדרש און דערנאך אויף בית הכנסת אויף בית המדרש ותיכף ומיד עם עננה שמיה איז בינורינו ובזקנינו ובבנינו ובמנוסינו ובמתנסי דורינו וואס האט זיך אויכעט משיח צדקינו משיח בן דוד בראשינו, גייט יעדער פון אונז צוזאמען מיט אים און מיט אן אופן של הריקוד הכי גדול, וואס דעמאלט ווערט דער מקפץ ומדלג, מקפץ על הגבעות און די גבעות און די. הרים און גבעות ומדלג ומקפץ מיט אלע פירושים שבדבר כמבואר אין ליקוטי תורה אין די דרושים על כסופים אלו ועוד והוא העיקר אז ס'רעדט זיך וועגן דער ענין ווי דאס איז בפשטות ממש ובגשמיות ממש א תוקף ומיד אתן די גאולה האמיתית והשלימה צוזאמען מיט משיח צדקינו משיח

השתלשלות, על אחת כמה וכמה דער מין המדבר על אחת כמה וכמה, אין אתם קרויים אדם על שם אדמה לעליון, ועוד והוא העיקר תיכף ומיד ממש. אמן!